א גוטן טייערע אידן, ברוכים הבאים צו גוט געלט נאמבער איין און דרייסיג מיט חיים עקשטיין, גדול מרבן שמו, מען דארף אים נישט אינטערדוסן, די נאמען זאגט אלעס, א גוטן חיים.
א גוט יאר ר' פנחס.
אקעי. חיים, מאך אונז קלוגער, עז יוזשעל. איך מיין, אויב איך האב נישט קיין טעות, אז האסט געזאגט אז מען גייט רעדן אסאך מאל פון קוועשטענס וואס ווערט געפרעגט ביי די קורס.
יא, סאו דו פילסט אז ס'איז דא א שאלה, כ'מיין דו האסט דעמאלטס עס מגדיר געווען, אויב גענוג מענטשן פרעגן עס, איז קען מען משער זיין אז גענוג מענטשן אאוט דער, אפילו וואס זענען נישט ביי די קורס האבן עס, און במילא איז עס א. איך האב לעצטנס געמאכט א סטאטיסטיק ביי אונזער עולם, אז יעדע קוועשן וואס ס'ווערט געפרעגט פון מענטשן, איז דא נאך טויזנט מענטשן וואס האבן די זעלבע קוועשן, וואס פרעגן נישט. וואו יא, און יעדע מאל ר' פנחס זאלסט עס וויסן יעדע יעדע יעדע מעסעדזש וואס דו באקומסט ווי שטארק די עולם האט הנאה פון דיין שמועס, איז דא נאך טויזנט מענטשן וואס האבן נישט געזאגט.
וואו ברוך השם, פשי, געוואלדיג. יא, ניין ס'איז א גוטע א גוטע איידיע ביי די וועי, סתם די צוהערער זאלן עס אויך וויסן אז ווען דו גייסט זאגן א גוט ווארט פאר ר' פנחס פון די גוטע שמועסן וואס ער גיבט, איז עפעס אזויווי א שליח ציבור.
אקעי. אבער אויב די עולם וועט עס אנהייבן צו טון וועט אראפגיין די סטאטיסטיק פון טויזנט אפשר צו צו אפאר הונדערט איי דאנט נאו.
יא אבער ס'איז נאכאלץ געשמאקער ווען אלע טויזנט מענטשן זאגן עס ווי ווען איינער זאגט עס און איך דארף עס אויפבויען אין מיין קאפ אקעי ער רעדט במקום טויזנט מענטשן. יא אבער דעמאלטס האב איך מורא וועסט שוין נישט קענען הענדלען וועסטו צוקומען צו אזא גאווה דאסטו. אקעי. סאו האסטו האסטו אזא מין סארט שאלה חיים? אזא מין שליח ציבור שאלה?
יא. סאו מענטשן פרעגן זייער אסאך איבער די נושא פון מאני מענעדזשמענט. אקעי, און איך גיי פרעגן חיים, וואס מיינט מאני מענעדזשמענט?
נישט וויאזוי מען טוט עס, דאס טוסטו ביי די קורס. יא. וואס מיינט מאני מענעדזשמענט? וויאזוי מען טוט עס רעדט מען ביי די קורס, אבער וואס עס מיינט מאני מענעדזשמענט אין דזשענערל איז, מאני מיינט געלט, מענעדזשמענט מיינט מענעדזשמענט, ס'הייסט וויאזוי מענעדזשט מען געלט אויף א וועג אז מען זאל עס טון אויף די ריכטיגע וועג, און און און און אינוועסטן אז מ'זאל ווייסט חזל זאגן לעולם ישליש אדם נכסיו דאס ווייסן אסאך אידן אז מ'זאל לייגן שליש בקרקע שליש דא שליש דארט בקיצור חזל זאגן אז מ'זאל טון אויף א געוויסע וועג צו טיילן געלט און חזל געבן אונז א א הדרכה א געוויסע הדרכה אויף מאני מענעדזשמענט שאלה איז אין די היינטיגע וועלט מיט זאכן וואס מענטשן טוען וויאזוי קען מען ריכטיג צוגיין צו מאני מענעדזשמענט, און דאס איז די נושא פון מאני מענעדזשמענט. אקעי, סאו מאני מענעדזשמענט מיינט וויאזוי ריכטיג זיך אפצוגעבן מיטן געלט, און מען רעדט פון אינוועסטן, וויאזוי ריכטיג צו אינוועסטן די געלט. איך רעד פון אינוועסטן, אבער די זעלבע זאך איז עס איבעראל, כ'וועל דיר געבן א משל, איינער מאכט חתונה א קינד, און ער האט א בודזשעט פון פון לאמיר זאגן הונדערט טויזנט דאלער צו חתונה מאכן די קינד, איז אויב גייט ער נעמען הונדערט טויזנט דאלער און אריינלייגן אין א ענוועלאופ, און נאכדעם יעדע מאל וואס ס'קומט א עקספענס נעמט ער ארויס פון דארט געלט און ער גייט צאלן מיט דעם די זאך און ער גייט נישט האלטן קיין חשבון ווי ער האלט אין זיין בודזשעט, ס'איז דא זייער א שטארקע טשענס אז ווען ער גייט אנקומען צו האלב פון חתונה מאכן גייט שוין זיין הונדערט טויזענט דאלער גאן, ס'וועט נישט זיין קיין פעני פון דעם געבליבן.

וואס ער וואס ער עקספעקט נאך צו האבן, די עקספענסעס וואס ער עקספעקט נאך צו האבן, סאו למשל ער האלט יעצט א חודש פאר די חתונה, און און און מען האט שוין געגאנגען שאפינג, און ער זעהט wow כ'האב נאך דרייסיג טויזענט דאלער איבער געבליבן אין די ענוועלאופ, סאו ס'קוקט אויס אז ס'גייט א מחיה, זאגט ער העלא מחותנתא נאך טויזענט דאלער פאר די לייכטער פארוואס נישט, העלא שרייב אפ קודם איין מינוט, ס'קומט נאך א מוזישן, ס'קומט נאך א גראמער, ס'קומט נאך א קעיטערער,

איך מיין די כלה פרעפערט פורפל. ניין זי דארף פורפל מיט גאלד אויסגעמישט, און און אויכעט עס שיקן פאר יעדן איינעם וואס ס'וואוינט אין אויסלאנד, אסטראליע. אסטראליע, וואס גייט נישט קומען צו די חתונה, ווייל ווייל אז נישט קען זיין אז יענער גייט זיך באליידיגן אז מ'האט אים נישט גערופן. איי נעכטן האסטו וואו. גערעדט אויפן פאון און דו האסט גערופן? ניין, עס זאל זיין א אינוויטעישן. בקיצור, די זאכן קאסטן נאך געלט. יעדער איינער איז דא אויסגעשטרעקט מיט הענט צו נעמען געלט. סאו אויב האסטו נישט קיין פונקטליכע פלאן וואס ס'גייט דיך נאך קאסטן פאר די נעקסטע חודש ביז נאך שבע ברכות, אדער ביז נאך דו האסט מסדר געווען די קאפל צו חתונה מאכן, עס קען זיין אז ייכלה הכסף החתונה לא ייכלה. ס'איז דאך אקעי, סאו דאס מיינט מאני, מאני מענעדזשמענט אין די פשוט טייטש פון די ווארט, און ווען ס'קומט צו חתונה מאכן רעדט מען נאך פון קאלערס אויף די אינוויטעישן, אבער וואס מיינט מאני מענעדזשמענט און אינוועסטמענט? מאני מענעדזשמענט מיט אינוועסטמענט איז א אנדערע סאבדזשעקט, מאני מענעדזשמענט און אינוועסטמענט קענסטו אנרופן אויף אפאר זאכן, נאמבער וואן, וויפיל לייגסטו אריין אין א אינוועסטמענט? לייגסטו אריין דיין גאנצע האב און גוטס אין א אינוועסטמענט? אדער דו צוטיילסט עס אביסל? אז אויב עפעס זאל זיך אויב עפעס ארבעט זיך נישט אויס ביסט געווען ראנג, זאלסטו נאך אלץ קענען מצליח זיין אין די אנדערע פלאץ. אויב לייגסט אריין אלעס אין איין פלאץ, אפילו דו רעדסט דיך איין אז דו גייסט דארטן מאכן עפר וזהב, אבער אויב אויב אויב אויב ביסטו נישט גערעכט, אזוי ווי אונזערע צוהערערס האבן ליב אסאך מאל אנצורופן אויב בדרך הטבע אויב ס'געשענט עפעס פון שלא כדרך הטבע, אקעי, דו האלטסט אז בדרך הטבע גייט עס געשען, אבער ס'געשענט די שלא כדרך הטבע, און געווענליך ארבעט עס ווען די שלא כדרך הטבע געשענט זעהט מען אז ס'איז אויך געווען א דרך הטבע, אבער ס'געשען, וואס געשענט דעמאלטס? מאכסט, ביסטו אויף צרות אדער דעמאלטס ביסטו נאכאלץ אקעי ווייל דו האסט אין אנדערע פלעצער אויך געלט, אקעי? סאו וואס איז אזוי קאמפליצירט מיט דעם?

אז יענע סטאק גייט ארויפגיין, אדער דו פארשטייסט אז ס'קען זיין אז דו גייסט זיין ראנג, דו קויפסט אביסל פון דא און אביסל פון דא, און אביסל אזא סטרעטעדזשי, אביסל אזא סטרעטעדזשי, וכו' וכו'. סאו, עמיצער וואס טוט גוט מאני מענעדזשמענט מיינט עמיצער וואס פארשטייט גוט צו אינוועסטן? צו פארשטיין גוט צו אינוועסטן איז איין זאך. און דאס קען אויך מיינען אז דו פארשטייסט גוט וואסערע מינע אינוועסטמענטס צו מאכן. אבער צו טון מאני מענעדזשמענט איז א צווייטע זאך און דארטן איז בעיקר אינוואלווד וואס טוסטו ווען דו ביסט נישט גערעכט. אה. וואס מיינט דאס? אויב ס'איז געשען עפעס וואס איך בין יעצט אויפן פלאץ? סאו, קודם מיינסט וואס דארפסטו טון יעצט כדי זאלסט זיין פריפעירד אויב דו ביסט נישט גערעכט.
אקעי.
וואס דאס האבן מיר דאס געשמועסט קענסט צוטיילן אין אסאך זאכן. נאך א זאך, אויב זעסטו אז זאכן גייען אנדערש ווי דו האסט געהאלטן אז ס'גייט גיין, ביי וועלכע פוינט זאגסטו איך האב געמאכט א מיסטעיק, ווי גרויס איך בין און ווי קלוג איך בין, איך האב געמאכט א מיסטעיק, און ס'איז צייט צו ריעלייזן אז איך האב געמאכט א מיסטעיק און איך גיי אוועק פון עס. איך נעם ארויס מיין אינוועסטמענט.
אדער נעמסטו. אפילו לאמיר זאגן איך האב דערלייגט דא. אפילו אויב דו האסט דערלייגט געלט, יא. פארוואס, ווייל ס'קען זיין כ'וועל דערלייגן נאך מער? ווייל ס'קען זיין דו'סט דערלייגן נאך מער, און כדי אנצוקומען צו די פלאץ פעלט זיך אויס אסאך ענווה. יא. נישט זיין קיין בעל גאווה, וויסן אז דו קענסט זיין ראנג, ווי קלוג דו מיינסט אז דו ביסט קענסטו זיין ראנג, און אויך דיסציפלין, יא. אבער ס'איז אינטערעסאנט חיים וואס דו זאגסט, ענווה, דו רעדסט פון א מציאות ווען די סטאק איז אראפ, לאמיר זאגן, אדער די ריעל עסטעיט מארקעט איז אראפ, וואטעווער ס'איז געשען אז. דער מענטש האט זיך גערישט, לאמיר זאגן ער האט אינוועסט הונדערט טויזנט דאלער, ער גייט דא מאכן נאך פופציג טויזנט דאלער אויף די הונדערט, למעשה האלט ער אז די קרן האלט אינמיטן איינדארן, איינשרימפן, יא, פון די הונדערט איז געווארן פֿינף און זיבעציק, פארוואס דארף ער זיין א עניו יעצט ארויסצונעמען, ראטעווען וואס איז געבליבן? ווייל ווען ס'דא א סקרין שאט. אדער א פעיפער וואס עס שטייט אויף עס פֿינף און זיבעציק טויזענט דאלער ווען איך האב אריין געלייגט הונדערט און פארגעס נישט פון וועם דו רעדסט איך גרויסע מבין איך גרויסע מבין האב אריין געלייגט איך גרויסע מבין וואס דו? איך האב געמיינט צו זאגן דו דו גרויסע מבין האסט אריין געלייגט דא הונדערט טויזענט דאלער ווייל דו האלטסט אז ס'איז wow דאס איז די בעסטע אינוועסטמענט וואס איז נאך אמאל געווען און די פעיפער שטייט און שרייט פאר דיר העלאו פֿינף און זיבעציק די דרך הטבע פון די מענטש איז אז דער מענטש שרייט צוריק צו די פעיפער, דו וועסט נאך צוריק קומען, איך וועל דיר נאך ווייזן וואס דו דארפסט טון, און דו האסט מיך נישט קיין, איבערהויפט נאך ווען דו האסט געזאגט פאר דיין ווייב וואס דו האסט געטון, און פאר דיין שווער, און פאר דיינע שוואגערס, און ביי די פאריגע חתונה וואס דער גאנצער טיש איז געזיצן, און דו גייסט זיצן ביי די נעקסטע חתונה, און יעדער גייט זיך גראד אויסדרייען נאכדעם וואס מען האט זיך געוואשן, נו נו נו מוציא לחם מן הארץ, וויאזוי האט זיך אויסגעארבעט יענע אינוועסטמענט, און דו גייסט זאגן, איך האב ארויסגענומען פֿינף און זיבעציק און איך האב אריינגעלייגט הונדערט. גייט יעדער איינער קוקן אויך מיר, אויך מיר מיסטער חכם. אקעי? סאו במילא האב איך א אינטערעס מיך צו פאפן כולי.
יא. דו ווילסט זאגן, דו ווילסט זאגן דא אבער א, ניין איך ווייס וואס איך טו, איך האב אריינגעלייגט הונדערט, ס'איז טאקע פֿינף און זיבעציק, באט געב עס נאך אפאר טעג, איך האב אינסייד אינפארמעישן. איך ווייס עפעס, כ'האב גערעדט צו איינער וואס ארבעט דארט, איך קען מיך מיט די פרעזידענט און. קוק הער, איך האב נישט, איך בין נישט נעכטן אראפ פון שיף, ס'איז נישט, ס'איז נישט דאס ערשטע מאל וואס איך אינוועסט אין די מארקעט, יא, ווייסט וואס, איך ווייס דאס קומט און ס'גייט, מענטשן וואס זענען נישט ביי, איך פארשטיי פון וואס דו ביסט דערשראקן, פארשטיי פון וואס דו ביסט דערשראקן. נאטינג טו בי קאנסערנד. האסט נישט צו זיין דערשראקן. יעצט וואס ס'גייט געשען ווייטער איז, דאס גייט זיין מיין נאך א חתונה, מיין נאך א חתונה, מיין נאך א חתונה, ביז ביי די זעקסטע חתונה אלע שוואגערס וואונדערן זיך פארוואס ער זיצט ביי א אנדערע טיש.
אוטש. אהא. סאו זאגסטו אז מ'דארף האבן עני. אקעי, האסט געענטפערט די שאלה. פארוואס דארף ער האבן עניוות?
ער דארף זאגן, קוק אן, איך האב געמיינט אז ס'גייט ארויפגיין. אלע מיינע מאדעלס האבן געוויזן אז דאס איז די ריכטיגע זאך צו טון. שטעלט זיך ארויס אז איך בין ראנג. איך קען נאך יעצט ארויסגיין מיט די גאנצע גלידער. לאמיך ארויסגיין ווי לאנג איך קען. מיט א קליינע לאס. סאו אין אזא פאל דארף מען עניוות, און איי געס מען דארף דיסציפלין.
גרויסע דיסציפלין. דיסציפלין צו ריעלייזן אז ס'איז נישט וואס כ'האב געמיינט ס'איז. דו מאכסט מיך א מעשה.

זאגט ער ניין ניין דו פארשטייסט נישט, כ'האב אריינגעלייגט, כ'האב באקומען פֿינף און אַכציק פראצענט וואס כ'האב אריינגעלייגט. סאו ער זאגט אזוי, איך האב, איך האב, איך האב אינוועסטעד דארטן לאמיר זאגן הונדערט טויזנט דאלער, אין מיין קאפ האב איך פארלוירן הונדערט טויזנט דאלער, און כ'האב צוריק באקומען פֿינף און אַכציק האב איך מיך געפרייט אז כאטשיג פֿינף און אַכציק האב איך צוריק באקומען. אהההה. אקעי, סאו מאני מענעדזשמענט אינוואלווט געוויסע ידיעות געוויסע עקספיריענס אין אינוועסטן, יא, ס'אינוואלווט אויך אן עניוות, האט ער געזאגט, און דיסציפלין, אבער די פוינט פון דעם איז אז ס'איז דא געלט, מ'רעדט פון אינוועסטן דא, ס'איז דא געלט, מ'וויל מאכן דערפון מער געלט, דארף מען וויסן וואס מ'טוט, און מ'דארף אויך וויסן וואס צו טון, מ'דארף קענען ריקאלקולעיטן, יא, טאמער ס'גייט אנדערש ווי מ'האט געפלאנט, ווי מ'האט אויסגערעכנט. סאו, וואס איז די, וואס איז די מומחיות? וויאזוי הייסט ער? וויאזוי הייסט די פראפעשן? ס'איז א מאני מענעדזשער? ווען איך זוך אויף די יעלאו פעידזשעס. קענסט אים רופן א מאני מענעדזשער באט דאס גייט נאכנישט זאגן אז ער האט די אלע די אלע אינגרידיענטס אין זיך. אבער באמת גערעדט דארף יעדער איינער זיין א מאני מענעדזשער. אקעי? ווייל די די אונז האמיר פריער געשמועסט ס'איז נישט נאר פאר אינוועסטמענט. אקעי? ווען דו גייסט אין גראסערי און דו האסט א באדזשעט פון פון פֿיר הונדערט דאלער פאר די פאר די וואך צו ספענדן אין גראסערי און דו פאנגסט אן אריבערצוגיין די אייעלס און דו פאנגסט אן אריינצוטראסקענען אין וועגעלע, אה דאס קאסט נאר פֿינף דאלער סא אריין. אה!

ס'קומט ווייל דו האסט האסט פארלוירן געוויסע פוינטס אין מאני מענעדזשמענט. איך זאג נישט אז דו דארפסט גיין מיט א קאלקולעיטער אין גראסערי אבער אבער ווייס אז נומבערס רעכנט זיך בכלל נישט מיט מיט די געפיל.
סאו מאני מענעדזשמענט איז אויך א מיינדסעט? מאני מענעדזשמענט איז אויך א מיינדסעט וואס ווער ס'האט די מיינדסעט דארף דאנקען די אייבערשטער יעדן טאג פאר דעם ווייל ס'איז א ברכה. ווער ס'האט נישט די מיינדסעט איז עס א זאך וואס דארפסט דיך אביסל מער אנשטרענגען און דארפסט אפשר האבן איינער וואס האט יא די מיינדסעט זאל דיר ארויסהעלפן. אהא, אקעי, ס'איז א מיינדסעט וואס מ'אפלייט יעדער איינער אין די פעלד אין וואס ער איז עוסק, צו ס'איז איינקויפן אין גראסערי, צו ס'איז אינוועסטן אין ריעל עסטעיט און אין די סטאק מארקעט און עניטינג אין ביטווין, אדער חתונה מאכן. עקזעקטלי, די ווארט איז די מיינדסעט, דאס איז די געלט וואס איך האב, דאס איז וואס איך דארף מיט דעם טון, יא, לאמיר עס אויסרעכענען אויפן בעסטן אופן.

די תירוץ ביי די קאורס, די תירוץ ביי די קאורס איז וויאזוי עס צו טוהן כדי צו זיך צו דייווערסיפייען, זיך צו צושפרייטן גענוג גוט ווען ס'קומט צו די, צו די אפשענס וואס זיי טוען, און דארטן גייט מען אויך איבער אז יעדער איינער וואס ס'גייט ארויף די קאורס באכעט מען אריין זיין קאפ אז ער דארף וויסן אז ווי גוט ער זאל נאר טראכטן אז ס'גייט זיך אויסלאזן זאכן, דארף ער זיין רעדי אז ס'קען זיין אז ס'גייט זיך נישט אזוי אויסלאזן, און דאס מיינט נישט אז דו ביסט נישט קיין גוטע מענטש, דאס מיינט נישט אז דו האסט נישט קיין סקילס, און דאס מיינט נישט אז דו דארפסט די מינדעסטע ווייניגער פילן ווען דו קומסט אהיים צו דיין ווייב און קינדער. ס'איז פשוט א מציאות העולם אז זאכן ווי מער דו טוסט עפעס, אלץ מער האסטו א טשענס אז ס'גייט זיין אנדערש ווי דו האסט געוואלט אויך. און, איך האף אזוי, איך גלייב אזוי, אז דו עקוויפסט אים וואס טוט למעשה, וואס האט ער צו טון אין אזא סינעריע.
יא. אה. יא, דאס איז פון די וויכטיגסטע זאכן אין די קורס, וואס מען דארף טאקע וויסן. אקעי, פיין. אה, דאס דערמאנט מיך אין א אנדערע ווארט, דאס קען זיין ס'איז א קאזין מיט דעם, ס'הייסט טיים מענעדזשמענט. און דאס מיינט מסתמא ריכטיג אויסנוצן די צייט, אויפן זעלבן אופן, דאס זענען די זאכן וואס דארפן געטון ווערן, אזויפיל צייט האב איך פאר דעם, לאמיר דאס מסדר זיין אויפן בעסטן אופן וואס מען קען, און איך מיין דאס, אויסהערן דיינע הסברים חיים, אויף פארשידענע זאכן, מיט די סטאק מארקעט, מיט אינוועסטן, איך מיין דאס איז א גוטע וועג פון נוצן די צייט, און שכוח פאר דעם.
יא, איך רוף עס טיים בודזשעטינג.
ט, צו שיקן שאלות פאר חיים עקשטיין לגבי מפרש זיין, מבאר זיין, וואס פארשידענע טערמס און ווערטער בשייכות מיט אינוועסטמענט מיינען, קען מען שיקן א טעקסט צו אייט פאר פייוו פאר וואן אייט פייוו זירא טרי סעווען אדער אן אימעיל צו עסק עט חיים עקשטיין דאט קאם, עסק עט סי עיטש עי איי עם אי קעי עס טי אי איי ען דאט קאם.